א גוט יאר, היינט איז זונטאג אינדערפרי און איך מאך אן עמערדזשענסי. כ'האב געוואלט זאגן קודם כל אז מ'האט איינגעזעצט משה מנחם טויבנפעלד. ס'איז דא צוויי טויבנפעלד ברידערס, איינער הייסט הערשל טויבנפעלד און איינער הייסט משה מנחם טויבנפעלד. זיי האבן נאך א ניק נעים, כ'ווייס נישט פארוואס מ'נוצט דעם נאמען, דער נאמען איז זארקאווסקי. יעצט איז אזוי, והי' לא היה בסוכו הוי דא, דער משה מנחם איז נישט געווען דער הערשל טויבענפעלד וואס מ'האט איינגעזעצט, ס'איז דא צוויי, ס'איז נישט קיין קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה, אויף איין פלאץ שרייבט מען איבעראל אז ער הייסט הערשל טויבענפעלד און דא הייסט ער פלוצים משה מנחם, לאמיר צולייגן יעדן עקסטערע זיין יחוס. הערשל טויבנפעלד איז געפארן צו רב וואזנער צו נעמען הוראה, ער קען די הוראה פונקט אזוי ווי א צען יעריג אינגל אין די גאס, נאר ער איז געפארן נעמען הוראה ווייל ער האט געמיינט ער וועט אינפלוענסן דעם דזשאדזש אז אויב אזוי מעג ער טוהן אלע מיני עוולות ווייל וראי' די רבנים טוען דאך עס, איז אזוי לאנג ער איז נישט געווען קיין רב האט ער עס נישט געטארט טוהן, האט ער געוויזן אז יא איך האב הוראה פון רב וואזנער האב איך א היתר און א לייסענס איך זאל זיין א חזיר, ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס ער האט געטוהן. און דאס ווייזט וויפיל רב וואזנער'ס הוראות זענען ווערד. אונז ווייסט מיר נאך איינעם וואס'האט א הוראה פון רב וואזנער, ער הייסט זלמן לייב פיליפ. וויפיל זיין הוראה איז ווערד דארף מען נאך אויך וויסן, ווייל ער אליין זאגט, אויף רב וואזנער האט ער געשריגן אז ער איז אן אפיקורס. עני וועי, ס'איז נישט יעצט וויכטיג. סאו דער הערשל טויבנפעלד האט אפגע'חזר'ט א יונגל, איך זאג נישט זיין נאמען ווייל ס'פארשטייט זיך אליינס, ס'איז א וויקטעם. לסוף האט ער באקומען א סווידארט דיעל ווייל ס'איז דא דארט אין מאנסי איז דא דער סרולהוגער המצרי און ס'איז אויך דא דער. רב האראוויץ, דער האראוויץ, נישט דער גוטער האראוויץ, דער וואס האט פראדזשעקט יעס, איז דער שייגעץ האראוויץ, מעליץ דזשיקעווער רבי, ער איז א כף פנים, ער הייסט אברהם יעקב האראוויץ, ער לויפט, ער איז גוט מיט די עף בי איי, ער ארבעט פאר די גאווערמענט אלס אין פריזן, און לויט ווי איך הער זאגן, איך נעם א דיסקלעימער, מען זאל מיך אוודאי נישט וועגן דעם קומען פארהערן ווייל איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, איך הער אז ער האט אויסגעלערנט די שטיקל אז מען זאל אונטערברענגען די עף בי איי, עטס געדענקטס ס'איז געווען איינער א גנב, כ'מיין ער האט געהייסן מאריס סטערן אין מאנסי וואוינט ער. ער האט אפגעגנבעט א באנק הונדערט פופציג מיליאן דאלער האט ער דאך נישט געוואוסט וויאזוי מ'קריכט ארויס האט ער איינגעווייקט די מעיאר פון ספרינג וואלי איך הער אז דאס איז געווען זיין עצה די גאנצע עצה האט אים געגעבן דער אברהם יעקב הורוויץ אבער איך נעם א דיסקלעימער ס'מוז נישט זיין ס'אזוי געווען אזוי האט מען געשמועסט. עניוועי, למעשה איז ער פארפירט דארט מען זאל יעדן געבן א סוויטהארט דיעל, יעצט לאזן מיר זיך נישט פון אים, יעצט ווען ס'וועט זיין די קעיס פון מענדל מנחם מענדל טויבנפעלד, יעצט גייט שוין קומען די עף בי איי דארט, און ס'גייט קומען די צייטונגען אלע, די בעסטע צייטונגען פון די ניו יארק, פון ניו יארק טיימס מיט אלע, דא גייט מען מאכן איינמאל שווארץ שבת אויף דעם רויטן שייגעץ דוד טווערסקי, בקיצור אויב עטס געדענקטס מיט א צוויי דריי יאר צוריק האב איך ענק פארציילט, אזוי ווי אלע מיינע שטותים מיט אלע לגיונות מיט אלע מנוולות האב איך ענק פארציילט אז דער מענדל טויבענפעלד, ער הייסט משה מנחם טויבענפעלד, מנחם איז מענדל, מען רופט אים מענדל אין סקווער, עניוועי, ער איז דער נענטסטער צום רב, ער לערנט הדרכה פאר יונגעלייט, ער איז געווען פאר צוויי יאר צוריק אין אנטווערפן, ער האט געזאגט דארט אין כולל א דרשה פאר צניעות, ער האט געדארפט יעצט אויך זאגן א דרשה, זיין ווייב איז א צווייטע ווייב, און זי איז שוין געפארן דארטן צום אויפרוף פון אירס א משפחה, ער האט געדארפט נאכקומען אויף אנטווערפן די וואך. און ער האט געדארפט זאגן א דרשה אין כולל וועגן צניעות. עניוועי, סאו דער משה מנחם האט פארלוירן זיין ווייב אין א באס עקסידענט, ס'האט אויפגעפלאצט א באס אין ארץ ישראל, כ'מיין ער האט פארלוירן א טאכטער אויך, און איין טאכטער איז עפעס אויף איין אויג האט זי באקומען אזאלעכע שטיקלעך אריינגעגאנגען און זי קען נישט זעהן געהעריג, אבער איך ווייס נישט פונקטליך די אלע זאכן, באט. למעשה, דעמאלטס ווען ער האט נישט געהאט קיין ווייב האט ער אנגעהויבן צו בוליען דעם בחור, און ווער ווייסט וויפיל נאך, ווייל איך מיין אז מען בוליעט איינעם בוליעט מען אסאך, כ'מיין וואס זאל זיך עס אפשטעלן ביי איינעם, און דער בחור האט מיר פארציילט ער האט מיט אים געטון כל דבר אסור, למעשה וויאזוי קום איך צו צו דעם בחור, איך וואוין דאך נישט אין סקווער, וועל איך ענק פארציילן די מעשה. די מעשה איז געגאנגען אזוי, א איד קאלט מיך אפ פון די שווייץ און ער זאגט מיר ער הייסט אזוי און אזוי, און ער זאגט איך וויל מיט אייך רעדן, איר זענט דאך אזא גרויסער צדיק, א קדוש, זאג איך איי רבי איר ווילט מאכן חוזק מאכט עס פון אייער ווייב נישט פון מיר, זאגט ער ניין כ'על אייך זאגן פארוואס איך זאג אייך דאס, ווייל כ'האב יעצט גערעדט מיט ר' לייביש לייזער פון אנטווערפן, כ'האב מזכיר געווען. מיינס א נעפיו, און איך האב אים געזאגט אז ער איז נעבעך ער'ז אויף סועסיידעל, האט ער געזאגט איר זאלט רעדן מיט איינעם נחום ראזענבערג, ער האט פארשטאנען אז דער נחום ראזענבערג מוז זיין פון די גרויסע צדיקי הדור, ער האט נישט געכאפט אז מען גייט צו א דאקטער איז ער אויך נישט קיין צדיק הדור, ער האט זיך געלערנט א פראפעשען. אה, זעהט אויס אז דער רב לייביש האט זייער זייער גוט פארשטאנען וואס דא גייט פאר, איך ווייס ווען ער איז דא געווען מיט אפאר יאר צוריק ווען ס'איז נאך געווען, נחום ראזנבערג איז נאך געווען בשפל המצב ווייל קיינער האט נאך נישט געגלייבט, איז געווען די משמרת הצניעות האט זיך צוזאמגענומען און זיי האבן געוואלט אנדרייען נחום ראזנבערג נחום ראזנבערג, בקיצור. געט ער א פרעג, און וואס זאגט נחום ראזענבערג? וואס האלט ער? האבן זיי געזעהן מיט אים האבן זיי פארלוירן? ער האט נעבעך א צעבראכענע שטוב, האט אפאר קינדער וואס רחמנא לצלן, און זיי האבן מיר אלע פארציילט, צוויי האבן מיר פארציילט אז ס'איז געקומען ווייל מ'האט זיי מאלעסטעט, און איינער האט מיר אפילו פארציילט אז ווען ער איז אהיימגעקומען האט אים די טאטע א פראסק געגעבן ווען ער האט אים פארציילט האט ער געזאגט אזאלכע ניבול פה רעדט א יונגער בחור, יעצט כאפט ער שוין אז ס'גארנישט קיין ניבול פה, באט עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. איז קאלט מיך דער איד אפ און איך רעד צו אים און איך זאג אים פיין איך בין נישט קיין צדיק אבער איך פארשטיי פארוואס דער רבי שיקט צו מיר בין איך געגאנגען און איך האב אים געזאגט איך וועל ארויספארן איך האב אים ארויסגענומען פון סקווער איך האב אים אריינגעגעבן דא אין א ישיבה אין פלעטבוש פאר אזאלכע בחורים וואס מען מאלעסטעט וואס זיי דארפן אביסלע מידה כל און שוין למעשה סקווער האט עס נישט אויסגעהאלטן ווייל זיי האבן דאך געוואוסט דא גייט פלאצן א באמבע. סקווער האט עס נישט אויסגעהאלטן, זענען געווארן צעדרייט, זיי האבן געסטראשעט זיין טאטן מיט ן פארברענען דאס הויז מיט אלעם, און דער טאטע איז געווען דערשראקן, זאג איך הער אויס, ווען מ'וועט פארברענען דיין הויז וועט בלייבן ווייניגער אן אלטער איד אויף די וועלט, אבער דיין זון מוז מען ראטעווען, אמאל דארף א טאטע טוהן אלעס צו ראטעווען א קינד, שוין, ער האט מיך אויסגעהערט, אלעס איז גוט און אלעס איז פיין. נאכדעם געשעט א מעשה אזוי אז איך לייג אים אריין אין די סקול, די סקול האט א סייקייטריסט אזוי ווי אונזערע אלע סקולס האבן נאר קיינער גייט נישט איז און דארט איז מען יא געגאנגען און מען האט אנגעהויבן צו רעדן און ער האט פארציילט אלעס וואס מען האט געטוהן האט דער סייקייטריסט געזאגט איך גיי רופן די פאליס ער מוז רופן ס'איז א מענדעטארי ריפארטער אבער למעשה האט ער טא האט דער סייקיאטריסט געזאגט אז ער איז נישט פעאיג צו שטיין יעצט אויף סטענד, מען דארף אים קודם ווי מען זאגט היילן מיט אלעם, קיצור ס'איז א פראסידזשער, ס'האט געדוירט צוויי יאר שטעל דיר פאר, עניוועי יעצט איז ער שוין געווען פעאיג צו גיין פארווערד און ער איז ברוך השם געגאנגען פארווערד, יעצט ער לאכט פון סקווער האב איך נישט קיין פראבלעם ווייל ער איז שוין נישט אין סקווער. ער גייט יעצט אין סקול, ער גייט זיך לערנען א פאך, ער האט געגרעדזשועיט היי סקול, עניוועי ער גייט מירצעשעם זיין א מענטש, מען וועט האבן אסאך נחת פון אים, יעצט איז זיין איז זיין פעטער איז געקומען אמאל פון די שווייץ מיך וויזיטן האט ער געוואלט וויסן וואס מען קען מיר צוריק באלוינען פאר אזא ארבעט, נישט יעצט נאך א יאר צוויי צי א יאר אנדערטהאלבן זאג איך אים איר האטס נישט דאס געלט מיר צו באלוינען, דאס איז דאס קען מען מיט געלט נישט א אידישע נשמה א טייער קינד וואס מען קען אים ראטעווען אלע בענק אין אמעריקע קענען דאס נישט באצאלן דאס איז דאך א אידיש קינד דו קענסט נישט וויסן דאס קינד קען נאך אויפוואקסן א געוואלדיגער מענטש כ'האב געהערט ווען ער האט געזאגט זיין דרשה האט ער אזוי פייערדיג גערעדט. ביי די גרעדזשועישאן אז יעדער האט געוויינט, איך קען נעמען אלע מיינע האטליינס און צושפארן, אזוי גוט האט ער גערעדט, ער האט גערעדט פון השגחה און אמונה בהשם, און פארוואס אונז געפינ'מיר זיך דא, איז דא א סיבה פון הימל און נאר דער אייבישטער ווייסט פארוואס, און אונז דארף מיר טון זיין רצון, ער האט אזוי גערעדט אז מ'איז צוגעקומען דארטן. מענטשן פרעגן איז דאס עפעס א רעביש קינד? זאג איך ניין, ער איז פשוט א איד, א פשוטער איד פון סקווער, א א וואויל קינד, דעטס אל. וואו דער דוד'ל טווערסקי ימח שמו וזכרו, איך רוף אים שוין טשערנאבלער רבי אויך, ער איז שוין נישט נאר סקווירער רבי, ער איז שוין טשערנאבלער רבי, ער איז שוין דער בעל שם טוב, אבער ער זאל אראפגיין לדראון עולם, ער איז א רשע ימח שמו. וואס ער האט דארט צוגעלאזט איז א גרויל און א שרעק, און איך בין זיכער כ'על ענק זאגן א זאך. איך בין זיכער אז משה מנחם האט געהאט וואו צו דאווענען דעם שבת אין סקווער, און איך האב נישט געהאט. איך האב נישט געהאט וואו צו דאווענען דעם שבת, און ער האט יא געהאט. דאס איז וואס דא גייט פאר. וואס ער א גרעסערע חזיר איז האט אין סקווער א. נישט נאר אין סקווער, אין אלע פרומע פלעצער האט ער א. ער איז אנגענומען. ס'איז א שאנדע און א שפאט וואס דא גייט פאר. מ'נעמט קינדער, מ'האט עס ארויסגעווארפן. דעם יום כיפור האב איך געדאווענט ערגעץ אין א שול, איז דארט דא א רב, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען, ער איז א ליבאוויטשער, און ער האט גענומען פון סקווער דראפאוטס האט ער געהאט פון צען ביז פופצן, כ'האב זיי נישט געציילט, נאר ער האט געזאגט יעצט שפילט די ווארלד סיריס פון פוטבאל, כ'וויל עטס זאלטס קומען, כ'וועל ענק נישט איינמאל מוטשען אריינצוקומען אפילו צו כתר, קיינמאל נישט, נאר טו מיר איין טובה, זיצט דא, ער האט זיי געגעבן בעטן מיט א צימער, און ער האט געזאגט דא זאלט עטס ענק שפילן און דא זאלט עטס זיין, און טוטס איין טובה. יום כיפור איז דא איין מצוה צו פאסטן, נישט צו דאווענען, די אלע זאכן איז דער נארמאלער, ס'פארלאנגט די נארמאלע חובת היום, אבער יום כיפור איז דא אין די תורה ועניתם את נפשותיכם, איך בעט ענק מ'זאל נאר פאסטן, און ער האט זיי געהאלטן אין די ראם, אלעס איז געווען סקווערע דראפאוטס, אין פעקט דעם וואס דער ברודער. דער טויבנפעלד, משה מנחם'ס ברודער, הערשל טויבנפעלד, וואס האט געברענגט די הוראה פון רב וואזנער, ווער אים האט ער האט אויכעט מאלעסטעט א קינד, און ער האט מודה געווען, ער האט נאר באקומען א סוויטהארט דיל צען יאר, ער זאל זיין אויף פראבעישאן, נישט באקומען קיין דזשעיל, אבער נארמאל קומט זיך פאר דעם צען יאר דזשעיל זיכער. יענץ יונגל איז אויך דארט געווען, און איך האב יענץ יונגל געזאגט ער זאל גיין אין קאלעדזש, און ער זאגט מיר ער גייט היינט, ער לערנט זיך צו זיין א פראפעשענעל. וואס אונז האמיר אויפגעטון, און זיצט אן אלטער שייסער, אהרן טייטלבוים, אהרן תשעה באב, און איך האב אים געזאגט נאך פֿינף זעקס יאר צוריק ווען כ'האב נאך געמעגט רעדן צו אים, איך האב אים געזאגט, אהרן, מאך שיעור ד' א געהעריגן קאלעדזש, זאגט ער, ווי לאנג ס'איז נאך דא אידן וואס האבן געכאפט בילקעס און געגעסן און שלש סעודות ביים דברי יואל, וועל איך עס נישט קענען באווייזן. זאג איך אים אז וועסט נישט קענען שפאר צו ביסטו נישט קיין רב, דער בעלזער רב ווען ער פארשטייט אז ס'פעלט אזוי אויס וואלט ער עס געטוהן, ער איז אריין געקומען און בעלז האט נישט געהאט שבת בייטאג אן אונטערטאץ ביים קידוש איז ער אריין געקומען האט זיך עס באהאלטן אין די טאש און ער האט עס ארויס גענומען וועם ס'געפעלט נישט געט אוט אוו היער און האט ארויס געווארפן אלע אלטע מתנגדים און ער פארט גוט ער איז א מנהיג און ער זאגט עפעס קיינער טרויט זיך אים נישט צו זאגן א ווארט. סא אהרן דו קענסט צושפארן שאפ אז דו קענסט דאס נישט ערלעדיגן. איך אליינס האב געראטעוועט צווישן צוואַנציק ביז דרײַסיק בחורים וואס איך האב זיי געשיקט אז זיי זאלן גיין אין סקול. און יעדער איז מיר דאנקבאר. שטעל דיר פאר וואס דו וואלסט ווען געקענט אויפטון. האסטו געשיקט דיין חזר, דיין זון, דעם חזר ער זאל שרייבן א חרם. און קוק ווי אונז האלט מיר. איך האב נישט קיין שול וואו צו דאווענען און דיינע בויס זענען אלע נעבעך פאלן זיי אוועק. און דאס איז א מורא'דיגער אומגליק וואס דא גייט פאר. עניוועי, ס'איז נישט דא קיין הנהגה. יעצט עמיר גיין ווייטער. איז דער בחור איז געגאנגען יעצט און ער האט געפוינט די פינגער אויף משה מנחם טויבנפעלד, משה מנחם איז דער חשובסטער איד אין סקווער, ער לערנט מיט חתנים ער לערנט מיט יונגעלייט, כ'האף נאר ער לערנט נישט מיט כלות און ווייבער ווייל דעמאלטס איז עס א נאמבער טו פון אונזער גרויסן משפיע דעם נחמיה וועבערמאן אודאי אין אלל, כ'הער ער האט שוין איינגעגעבן יעצט אז ער גייט יא אפיעלן. עניוועי די שטאט האט דאך גענוג געלט פארוואס זאל ער נישט אפילן ס'קאסט אים דען עפעס? אה יעצט איז ער געגאנגען דער בחור און ער האט פארציילט אלעס פארן סייקיאטריסט ביז מ'איז געגאנגען און מען האט אים אויפגעפיקט מען האט אים אויפגעפיקט יעצט דעס איז אזא בלאוו פאר גאנץ סקווער דעס איז ממש איך זאג אייך איך באקום דאך די טעלעפאנס כאטשיג דער עולם ווייסט נישט דיירעקטלי מיין אינוואלוומענט, איך האב נישט דיירעקטלי אן אינוואלוומענט, ווייל סינס איך האב אים איבערגעגעבן צו א סייקיאטריסט וויל איך מיך נישט מישן, ווייל איך וויל נישט אויסזען ווי מיין חבר הרב שלום אהרן קעלנער, מארגן וועלן זיי זאגן, ער האט געוואלט געלט, ער האט געזאגט ער זאל גיין פאר געלט און ער זאל טעסטימאני פאר געלט, פאר געלט, פאר געלט, פאר געלט, דאס איז דאך די ליובאוויטשערס, העהעהה, די ליובאוויטשערס, סאו. איך האב אים איבערגעלאזט, ער האט געהאלטן מיט מיר, ער איז געווען אין טאטש, ער האט גערעדט מיט מיר אמאל אמאל, אבער דעם ארעסט אליין האב איך בכלל נישט געוואוסט דערפון אפילו, ער קאלט מיך אן פרייטאג אינדערפרי, קום שוין אריבער אויף סקווער, וועסטו זען ווי מען פיקט אויף טויבנפעלד, זאג איך אים רב איד, איך וויל עס זען אין צייטונג אויכעט, איך דארף נישט זען דארטן, און כ'הער זיין, טויבנפעלד'ס משפחה איז אריין צום רבי'ן וויינען, האט דער רבי געזאגט איך קען גארנישט טון. כ'האלט אז יעדן קוויטל וואס דער שייגעץ נעמט און ער נעמט קוויטל געלט קען ער אויך זאגן ער קען גארנישט טוהן ער קען נאר פאקן דאס געלט אין די שווייץ איז עניוועי מ'האט אויפגעפיקט דעם חזיר מ'האט אים אריינגעשפארט אין לאקעל דזשעיל און ער איז ארויס אויף פינף און צוואנציג טויזענט דאלער בעיל ס'איז דאך אן עלטערע מענטש ער האט נישט וואו צו לויפן האט מען אים ארויסגעלאזט יעצט דעם נעקסטן מאנטאג, נישט די וואך משפטים, דעם נעקסטן מאנטאג, גייט זיין זיין הירינג, ס'דארף זיין אין לאקעל קאורט אין סקווער, פארשטייט זיך דער דזשאדזש איז דאך צו דוד טווערסקי'ס חברה, אבער אונז פייט מיר דערויף, אונז עמיר פייטן ביז אונז עמיר זען ס'זאל ארויסגיין פון דארט, אונז ווייז מיר אויף פאר די גאווערמענט וואס דארט גייט פאר, אונז גייען מיר דאס נישט צולאזן, סרול האגער המצרי וואס איז טמא מטמא פון קאפ ביז פוס מיט דעם שותף זיינעם אברהם יענקל האראוויץ, קען נישט פירן מער. די גאווערמענט ווייסט די גאנצע היסטערי יעצט פון אברהם יענקל האראוויץ, און זיי ווייסן אפילו דעם מאיר שטערן'ס היסטערי, און טאמער מאיר שטערן וועט וועלן קריגן נאך צוויי יאר אף אין דזשעיל, עט ער פארציילן ווער ס'האט אים געהאלפן דעם גאנצן שייגעץ שטיק מאכן מיט דעם מאיר. וואטש ענד סי, דאס דאס גייט זיך ענדיגן, יעצט מוזט עטס ענק אויסלערנען אונז גייען מיר לעבן אין ריאליטי פון היינט און אן, יו קענט פלעי געימס ענימאר, אונז זעמער נישט דא מער אז מ'זאל מאלעסטן קינדער. יעצט, זיין ווייב איז א ספרדישע, זי איז א רב'ס א טאכטער פון פראנקרייך, אבער מסתמא עט זי נישט הארן די זאך, ווייל ביי די ספרדים איז מען דאך צוגעוואוינט אז מ'האט צוויי ווייבער, נו, אז מ'האט צוויי ווייבער האט ער געהאט איין ווייב זי, און איין ווייב האט ער געהאט דעם בחור, היינט מעג מען דאך שוין האבן די געי מערידזש, לאזט דאך שוין מ'זאל חתונה האבן מיט א בחור, סאו בעיסיקלי דארף איר גארנישט ארן, נאר אויב זי וועט האבן איין גראם שכל אין קאפ, זאגט זי אים גיי אין דר'ערד, און פארלאז מיך, ווייל דו ביסט א מנוול. קומט אן, ער האט דארט געזינגען כל מקדש מנוחה ושמחה און געגעסן צוויבל קוגל, און אזוי דער טשערנאבלער געביסן אין די צוויבל קוגל און געגעסן א שטיקל באלאני, דאס גאנצע סקווער איז איין שטיק באלאני. כ'האב היינט גערעדט מיט א מיט א סאטמארער בחור גראדע, עס איז נישט קיין בחור, ער האט שוין חתונה געמאכט און האט צוויי קינדער, זאגט ער מנחם איך רייכער שבת און איך רייכער אין בארא פארק און יעדער פון מיין פארטש קען זעהן, זאגט אים ענק האט מען אמאל אויסגעלערנט אהבת השם יראת השם? קומט דער פארשאלטענער רעבע עגען אין א בארא פארק האט מען געזאגט דעם רעבענס נאמען ער זאגט אויף אים וועל איך אויך לייגן אמאל א שווארצע מצבה האט ער געזאגט זאלסט וויסען זיי האבן אונז געהארגעט און געשלאגען אראפגעצויגען די הויזען געציפט און ארויף געזעצט אויף זייער ערווה דעטס אלל דעט דעי געיוו אס נאטינג מאר ווער רעדט נאך פון עדיוקעישען. ער דרייט זיך נאר צוריק אין די קאמיוניטי ווייל ער האט דא געקויפט א הויז און ער האט דא חתונה געהאט. עטס ווייסט וואסערע א חורבן אונז האמיר אנגעמאכט? עטס האטס נישט קיין השגה. און דער רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל האט געשריגן רעד צו די קינדער! נו ווי האט א מלמד געקענט רעדן? ער קען דאך נישט זאגן מען טאר נישט אראפציען די הויזן און טאטשן די ערווה ווען ער אליין האט עס געטון פאר דעם יונגל. זיך דעם יונגל פרעגן גראד רעבע פארוואס מעגסטו יא און איך טאר נישט? וואס איז דער חילוק? עניוועי. ס'האלט דארטן אז מ'האט אויפגעפיקט טויבנפעלד, יעצט דארף ער זיך זעצן מיט לויערס. קען גריבעץ צו קישן זיין מזוזה הער איך קאסט הונדערט טויזנט דאלער, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, זיי קעי זיכער, אבער די חילול השם איז דא, די לאנגע בארד, די ווייסע בארד, פופציג יאר אלט, דער שענסטער איד, זאל קענען טון אזא זאך? ס'איז ממש נישט צום גלייבן. ס'איז עז אנבעליוועבל עז איט קאמס. אבער דאס אז ער האט געטון פארשטיי איך, האט ער געטון האט ער געטון, ער האט געהאט א תאווה. אבער ווי דער סקווערער רבי זאל אים נאך בעקן? ס'מוז זיין הוי אומר אז דער סקווערער רבי דער זעלבער מנוול. דאס אז ער איז געווען ווען ער איז געווען א בחור און מ'האט וועגן דעם האט סקווערער רבי געבויעט די שטעטל דאס איז קלאר ביי יעדן. נאר עס קען גאר זיין אז היינט איז ער אויך א מנוול. ס'קען גאר זיין אז ער האט געשטיפט מיט משה מנחם טויבנפעלד. און משה מנחם שטיפט מיט אים. אונז קעמער היינט שוין גלייבן אלעס אויף יעדן רעבן, וואסער אן עקספיריענס זיי האבן אונז געגעבן, ווי בעליוו און ווי טראסט עווריטינג, ס'איז אנבעליוועבל וואטס העפענינג, סאו יעצט גייט דער טויבנפעלד און ער וועט דורכגיין זיין פראסידזשער, למעשה וועט ער ווידער ארויס גיין א העלד, וואטש ענד סי, פארוואס? ווייל קודם כל דער רבי וועט אים בעקן, ער וועט אים שיקן שיריים, נישט קיין פראבלעם, ס'דא איינער, איך האב דאך. פופציג הערערס אויפן האטליין, איינער האט איבערגעלאזט צו הערן דעם האטליין? פרעג איך אים וואס האסטו אזוי איבערגעלאזט צו הערן דעם האטליין? זאגט ער האסט געזאגט איינמאל א ווארט כ'האב עס נישט געקענט הערן, זאגט ער איך בין א בעלזער אינגערמאן, דו האסט געזאגט אז ס'איז דא ר' ישכר דוב הראשון האט געבעקט פעדאפיילס און ר' ישכר דוב השני דער היינטיגער בעקט אויך פעדאפיילס, וועגן דעם איז ער געווארן אזוי ער קען עס נישט הערן מער, זאג איך אים לאמיר דיך פרעגן עפעס, דעם תוכן וואס איך רעד ווייסטו? דאס איז אלעס וואס איך ברויך. איך ברויך איינמאל אז דיין קינד ווייסט אז מען טאר זיך פון קיינעם נישט לאזן, דעמאלטס איז גוט. נאר מען דארף צולייגן איין זאך, מען טאר זיך נישט לאזן אפילו פון א רבי'ן און פון א רב. מען דארף ארויסזאגן, א סקווערער דארף זאגן פונעם סקווערער רבי'ן, טארסט זיך נישט לאזן א בעלזער זאל זאגן פון בעלזער רבי'ן, טארסט זיך נישט לאזן א וויזשניצער זאל זאגן פון וויזשניצער רבי'ן, טארסט זיך נישט לאזן. ס'איז שוין היינט, אה, אמאל וואלט עס געווען א משוגעת ווען מען זאגט עס, אבער היינט איז עס שוין נישט רחוק מן השכל די גאנצע זאך. איט העפענס טו בי מעיקינג א לאט א לאט אוו סענס. דעטס אלל. אנבעליוועבל. סאו יעצט איז דאס איז די פרשה פון דעם טויבנפעלד. יעצט גיימיר זעהן ווי מען מיר אנקומען מיט דעם טויבנפעלד. און צוביסלעך באקומען אונז עקספיריענס וואס טוט זיך אין מאנסי, די גאווערמענט באקומט עקספיריענס. איך האלט ס'עט שוין נישט זיין יעצט אזא איזי דיעל צען יאר פראבעישן. און אפילו ווען ער האט צען יאר פראבעישן טאר ער זיך נישט דרייען ווי ס'איז דא קינדער, ער טאר זיך נישט דרייען אין א שול. ער'ט זיין נע ונד אזוי ווי איך עט נישט האבן קיין שול ווי צו דאווענען. הער אויס, נאר איך דארף נישט האבן קיין שיל ווי צו דאווענען, זאל ער אויך נישט האבן קיין שיל ווי צו דאווענען. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. דאס איז נאר געווען אן עמורדזשענסי וואס כ'האב צוגעלייגט. איך וויל זאגן פארן עולם אז דער מצב איז שרעקליך. ס'איז איום ונורא ווי שרעקליך דער מצב איז. ס'איז דא דא דער פערלמוטער. מיט שטארק, דער אמת איז, דער אייבערשטער האט פיינט א דל גאה, אן ארעם מאן וואס ער האלט זיך גרויס, ביסט אן עושר, אקעי, איך האב דיר געגעבן מער ווי אן אנדערער, האסט א גרינגער לעבן, פיין, אקעי, אבער א דל גאה, האט דאך דער אייבערשטער פיינט, איז דא דא דער פערלמוטער, לויט וואסער א שייגעץ זיין טאטע איז ברוך אברהם אין מאנטריאל, וויפיל משפחות ער האט אפגעהארגעט. העי, איי העוו טו טעל יו די טרוט, כ'האב געמיינט זיכער ער איז ווערט זיבן הונדערט מיליאן דאלער, כ'האב נישט געטראכט פון ווייניגער. דערווייל איז זיין זון דא א וועלטס גנב, האט אפגע'גנב'עט דרייסיג מיליאן דאלער, נישט געהאט קיין אינטענשאן צו באצאלן, געטאפלט א בענק, נאך אראפגעסייפנט צוויי מיליאן דאלער, און שטעל דיר פאר, פאר אן ארבייטער צוואנציג אלפים האט מען נישט באצאלט. פארשטייסט? פאר די גרויסע עבירות פאר די דרייסיג מיליאן האט ער געוואקט אוועק, און פאר צוואנציג טויזענט האט ער באצאלט למעשה א פרייז מיט זיין לעבן, טווענטי טאוזענט דאלערס דער שותף האט באצאלט מיטן לעבן, יעצט איך בין נאך נישט זיכער אז לעזער קעסטנבוים איז נישט אינוואלווד ווייל זיין נאמען קומט ארויף די גאנצע צייט, און איך בין נישט זיכער אז די גאנצע געלט פון לעזערן איז נישט די זעלבע גניבה גזילה. דאס איז קלאר, ער האט צוגענומען פון אונז פון די ODA, ער האט צוגענומען אונזער געלט, ער איז א שייגעץ, א גנב, ער מיט זיין טאטן, ער קען רואיג זאגן אבל אנחנו ואבותינו חטאנו, ער מיט זיין טאטן האט צוגענומען דאס געלט פונעם עולם, מען האט געגעבן לאונס מען זאל שטעלן. קליינע ביזנעס לייט אויף די פיס, זיי האבן דאס גע'גנב'עט און זאמגעקויפט ריעל איסטעיט ארום און ארום און זענען געווארן רייך, אבער דאס מיינט נישט אז זיין געלט איז מער כשר'ער פון דעם. יעצט האמיר געזען א איד האט דער שלעזינגער געוואלט הרג'נען חיים וויינבערגער, אונז זעהן מיר דאך אלעס וואס דא גייט פאר, ביי חיים וויינבערג איז אויך געווען אזוי, ס'איז עפעס געגאנגען ראנג, ס'איז שיעור געווען אז חיים איז געווען א טויטער. און אזוי גייט די גאנצע שטיסעם אהער און אהין בעק ענד פארט איטס אנבעליוועבל וואטס העפענינג און ס'איז א שאנדע אז דער משה רייניצער פון סאקמער אונז האמיר געמיינט ער איז געשטארבן אונז האמיר נישט געוויסט אז יעדער האט זיך אויסגעלערנט צו זיין משה רייניצער. און יעצט זאג איך ענק נאכאמאל רבותי יעדער איד וואס האט אפאר טאלער זאל וואטשען פאר די קינדער מען קען אבדאקטען א קינד מען קען דיר צוגנבענען דאס קינד מען וועט דיך בעטן רענסעם מאני אין אמעריקע טוט מען דאס נישט דאס טוט מען אין די פרימיטיווע לענדער, אבער אנפארטשענעטלי ס'איז אנפארטשענעטלי טו סעי אז אונז היינט אין וויליאמסבורג און אין אלע אידישע קאמיוניטיס ווייל מען נוצט די רבנים אז מען זאל מאכן א שווייג פון אלעם זעמער אונז פונקט אזוי ווי די נישט די טוירד ווארלד קאנטרי נאר די סיקסט ווארלד קאנטרי מען דארף זייער וואטשן אויף די זאכן יעדער גביר וואטש דיר דיין פאקעט בוק איך הער זאגן ער איז געגאנגען מיט א קוויטל אפשר האט ער באצאלט עיטין טאוזענט דאלערס פאר זאלי קאן. און וואס האסטו נישט באצאלט פארן קאנטראקטער די צוואנציג טויזנט? די תירוץ איז האסט נישט געוואוסט אז יענער מיינט עס ערנסט. אזוי ביי אונז סאקמער גייט אזוי דו ביסט משוגע דו ביסט משוגע כ'על דיך הרג'נען כ'על דיך הרג'נען יא האט ער געמיינט ס'איז א דזשאוק ער האט נישט געוואוסט אז די חברה זענען דעד סיריעס און ווילסט עפעס וויסן ער טענה'ט יעצט ער האט אים נישט געוואלט הרג'נען עס קען זיין ער וועט גאר ארויסגיין אויף פראבעישן אויך ווייל אין יעדע זאך וויל די גאווערמענט וויסן די מאטיוו יעצט אויפפיקן א מענטש און שלאגן איז א פארברעך אבער מען באקומט נישט פאר דעם קיין דזשעיל יארן און יארן, קען זיין ער וועט באקומען די מינימום, און דערווייל פעלט א טאטע פון זיבן קינדער און א מאן פאר א פרוי. און דעיס זעמער אונז, אונז זעמער דרערדליגערס, נאר וואס, ווילאנג אונז הייבן אן צו זעהן וואס דא גייט פאר, איז שוין גוט, ווילאנג אונז האבן נישט געוויסט וואס דא גייט פאר, איז געווען א גרויסער חורבן. היינט אז אונז ווייס מען שוין פונקטליך וואס דא גייט פאר איז אונז שוין גוט, פארוואס? ווייל אז מען ווייסט שוין וואס ס'גייט פאר ווייסט מען זיך ווי צו היטן וכדומה, ס'איז מורא'דיג וויכטיג דאס, אונז דארף מיר וויסן ווי און ווען אונז שטיי מיר. אונז האב מיר געמיינט אונז לעבן אין א קאמיוניטי פון ערליכע אידן, פון ערליכע אינגעלייט און אלעס ערליך, און יעדער האט אינזין שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, און יעדער ווייסט וואס דאס הייסט לא תרצח לא תנאף, ווערן מיר גאר געוואויר, ניין, הערשל קעסטנבוים ובניו האבן דאס נישט געוואוסט, ובני בניו אויך, זיי האבן נישט געוואוסט די אלע זאכן, און משה דער שייגעץ דער טעראריסט פרידמאן האט אויך נישט געוואוסט פון די אלע זאכן, יא געוואוסט, האט נישט געוואלט וויסן, הוא עשה עצמו כאילו לא ידע, און יעצט גייען מיר זיך אונז אויסלערנען אין וואסערא קאמיוניטי מען לעבט, איך זאג נאכאמאל די אלע גבירים, הייבטס אן צו וואטשן ענקערע קינדער. מ'וועט נאך בעטן רענסאם מאני, און נאך אריינלייגען א ווען און אנשלאגן און הארגענען, וועט מען זאגן אה, מ'האט נישט געמיינט, מ'האט נישט אהער, מ'האט נישט אהין. די אלע סיקריקן אין ארץ ישראל דא איז מען דארף עס אויך וואטשן, דאס איז גענגסטערס, זיי גלייבן נישט אין גאט. טובי' כאטש זונטאג מאנטאג זייער רב איז א כופר באלקי ישראל, ער האט געוויסט מען גיבט צו עסן טריפות פארן עולם ענד הי קודענט קער לעס. ער האט זיך געמאכט אזוי ווי ער ווייסט נישט, ענד הי דידענט קעיר, און ער האט געזאגט פארן עולם עס וויפיל ס'גייט אריין, עז לאנג עז די גאבעלע קריגט פופציג צענט פאר א קילא פלייש, דאס געלט איז דא, סאו הו קעירס פאר די רעסט, די רעסט קומען אויף יענע וועלט, וועל איך מיך דעמאלטס אנהייבן צו זארגן, זיך אויפוועקן פון שלאף ער געווען ירושלימ'ער רב איז ער געווען, און האט מכשיל געווען אלע איסורים שבתורה. יעצט די אלע בלאגערס שרייבן וואס האסטו אויפגעטון האסטו אים איינגעזעצט, גריבוץ גייט אים ארויסשטעלן, ארויסנעמען, און ער גייט אפילו נישט באקומען קיין דזשעיל, ער גייט נאר אויף פראבעישאן. איך קען אים ליסן. דורכצוגיין וואס מען גייט דורך איז גענוג ביטער. די שאנדע איז נאכאמאל ביטער. סאו, איך מיין וואס ווילסטו יעצט? וואס זאל איך טון? איך טו די בעסט, און יעדער דארף צוהעלפן. סאו האף מיר אז יעדער וועט קומען מאנטאג אין קאורט, מען האפט ס'וועט נישט זיין אין סקווער, מען וויל עס ארויסנעמען פון דארט, און ולה' הישועה. אבער איך זאג אייביג, שטייט ביי עגלה ערופה, מען האט אפגעהאקט דעם קאפ, נו וואס האסטו געטראפן, האסטו שוין נאך א קעלבל טויט, איך מיין וואס וואס האט מען אויפגעטון מיט דעם? וואס האט דער אייבישטער געוואלט פון דעם? איז דא אין דעם דריי צוויי שיטות. איינס איז דער תרגום יונתן אז עס איז ארויסגעגאנגען צוויי שורה'לעך ווערים און עס איז צוגעגאנגען ביז צום רוצח, און די צווייטע איז אז די בהמה די קעלבל איז אויפגעשטאנען תחיית המתים און עס האט געטאנצט, אזוי ווי ספערט אמאל נאך די שחיטה א טשיקן ארומגעלאפן האט ער געטאנצט און ער איז ארומגעגאנגען ביז ער האט. זיך אפגעשטעלט ביים רוצח. יעצט זאגט דער של"ה הקדוש וויאזוי ס'זאל נישט זיין, הרג'ן דעם רוצח האט מען נישט געקענט, ווייל אין די תורה שטייט סוף כל סוף על פי שניים עדים יקום דבר. הרג'ן האט מען אים נישט געקענט. נו וואס איז די גאנצע גליק אז מ'ווייסט ווער ער איז? זאגט דער של"ה הקדוש ווייל ווילאנג מ'ווייסט נישט ווער דאס איז, איז דא מורא'דיגע דינים אויף די וועלט. מורא'דיגע דינים! מ'האט געהארגעט א מענטש און קיינער ווייסט נישט ווער דאס איז? ס'דאך א סאסייעטי! טאמער ווערט מען געוואר אפילו דו קענסט אים גארנישט טון הלכה'דיג, ווערט שוין שטיל דער חרון אף פונעם אייבערשטן. און דאס גייען מיר זיך אונז אויסלערנען, אונז ווייס מיר שוין ווער דער רוצח איז, אונז ווייס מיר ווער די רוצחים זענען, מען קלויבט זיי אויף וואן ביי וואן, ביז אפילו זיי וועלן זיך ארויסדרייען, אבער דאס איז אונז גענוג. ס'איז אונז זייער שטארק גענוג אז אונז ווייס מיר ווער זיי זענען, און ס'איז אונז זייער שטארק גענוג, אז אונז גיימיר זיי אויפפיקן און מיר גיימיר זיי מפרסם זיין און מען וועט זיך וויסן פון וועם צו וואטשן. ס'דא א גוי'איש שפריכווארט, א רוים האט מען נישט געבויעט אין איין טאג. דעטס איט. מען האט נישט געבויעט רוים אין איין טאג. א פופציג זעכציג יערעדיגע עמטליכע מגיפה, א פלעיג, א נגע וואס קינדער האבן געהאט, איטס נאט גאנא גאו אוועי אין וואן דעי. באט איטס גאוינג סלאולי. יעצט וועל איך ענק דערציילן נאך א גרויסע נייעס. אין ארץ ישראל אין בנין אלעד איז געווען איינער דוד קריבעץ, קריבעץ לפירם, ער האט געכאפט א צען יעריג מיידל ער האט געטון מיט איר וואס מען טאר נישט און אנדערע האבן געזעהן ער האט עס געטון אין פאבליק ער האט זיך נישט געשעמט מען האט אים יעצט איינגעשפארט און ער גייט האבן זיין סוף. יעצט איז דא נאך א מעשה איינער האט געטאטשט א יונגל אין א מקווה און ער האט באקומען צוועלף יאר. מקווה געווען צו טאטשן א קינד איז געווען א טייערע מקווה. און איך פארשטיי אים בכלל נישט דעם משוגענעם, הערט ער דען נישט דעם האטליין? ליינט ער דען נישט אין ארץ ישראל אין אלע פעיפערס וואס טוט זיך? שטעל דיר פאר דעם שבת האט די משפחה לעדערס טו די עדיטער, האט איינער ווידער געשריבן א פרוי איז געווען מאלעסטעד און זי וויינט אויף אירע יונגע יארן שי נעווער קאוד מעיק ענדס מיעט, אז די משפחה שרייבט עס שוין און פאריגע וואך איז געווען א געהעריגער ארטיקל זעמער דאך אונז אין ביזנעס, העי! העהע, יעצט האמער געווינען? אמאל האט מען דאך נישט קודם אמאל איז נישט געשעהן און אז ס'איז געשעהן האט מען נישט גערעדט דערפון, ברוך השם. און נאכדעם איז דא נאך איינער וואס מ'האט אים יעצט געגעבן אין ארץ ישראל תפיסה, דו ווייסט פון בני ברק? ער האט אויך געטשעפעט א קינד און ער האט אויך באקומען אפאר יאר. רבותי איך בעט ענק די געים איז אווער ווער ס'האט א שוואכקייט זאל גיין פאר העלפ. אדער ער זאל זיך מסרס זיין, אדער ער זאל אוועקמופן פון א קאמיוניטי ווי קינדער וואוינען, ער זאל טון וואס דער דאקטער זאגט אים, באט דאונט געט קאוט וויט די טשיילד, יור גאנא פעי א פרייז אז ס'וועט זיך דיר נישט לוינען. א איד איז געגאנגען אין מקווה, ער האט געמיינט ס'איז א דזשאוק. געכאפט א קינד אריינגעשטופט אין אים, נו וואס האט ער געמיינט? וועט זיך לאזן? יעצט באצאלט ער צוועלף יאר אין תפיסה, שטעל דיר פאר וואס דאס הייסט, צוועלף יאר גייט ער שמאכטן אין תפיסה, נישט קיין ווייב, נישט קיין קינדער, נישט קיין חתונות, נישט קיין אייניקלעך. יעצט וועל איך זאגן נאך א זאך, ס'איז געשען נעבעך ווידער אן אומגליק אויף ר' מאטעלע'ס אן אייניקל, און ר' מאטעלע האט געשריגן ס'איז דא דינים, און איך האב אים געזאגט פארוואס מיט אזא חזיר ווי ישראל האגער וואס ער לאזט איבער, אה, נישט קיין חכמה. יעצט, איך זעה יעדער איז צוקאכט, געשטארבן א יונג ווייבל, איבערגעלאזט א קינד. אה, דאס יונג ווייבל האט חתונה געהאט. דאס יונג ווייבל האט אראפגעברענגט א קינד אויף די וועלט, זי האט מיט וואס אהיימצוגיין. איך וועל אים געבן אין וויזשניץ צענליגע און צענליגע קינדער וואס זיי קענען נישט חתונה האבן, און ווען זיי האבן חתונה גט'ן זיי זיך, און נאך די חתונה לויפן זיי ארום. דאס איז תוצרת גיבערס. אויף דעם האבן מיר אונז אויפגעשטעלט פאר מאטעלען גרויסע מוסדות? דאס איז געווען א נארישקייט. פלא, עס איז געווען דא איינער ער הייסט קליין, ער פירט די בעלזע, ער איז אלע יארן געווען א מנהל אין בעלז ביי די מיידלעך, האט זיך געפענט א קעמפ אליינס, ער איז געווען אמאל אין בעלז, האט ר' מאטעלע גראד געשאסן, ער האט דאך א מנהג ווי א שלשול אין פיסק, אזוי ווי איינער האט אין אין אונטן האט ער אין פיסק, האט ער גראד א פרעג, הע, ער פארשטייט חינוך, ווער האט אים אויסגעלערנט, ווארט ר' מאטעלע דו פארשטייסט צו חינוך, ביסט דאך אין קיין ישיבה נישט געווען, אין גרויסווארדיין איז נישט געווען קיין ישיבה, ביסט געלאפן אביסל אויף סאקמער און אביסל אויף פאפא. ווי ביסטו אויפגעוואקסן אז דו קענסט א ישיבה? און לאמיר שוין זאגן אז דו ביסט א בעל רוח הקודש און דו קענסט וויאזוי איז שרול האגער געווארן א פירער פון א ישיבה? וויפיל משפחות האט שרול האגער אומגעברענגט אין וויזשניץ ווייל ער האט נישט געוואוסט וויאזוי מען עסט עס? דער האט זיין אייגענע, ער מיט די פרוי פארטראגן זיך דאך נישט, א קראנקע פרוי א גאנץ לעבן, יעצט האט מען סתם קראנק געמאכט, סאו הייבט ער יעצט אן. צו קליין קען חינוך? קליין קען אין זיין שפיץ פינגער מער וויפיל דו קענסט אין קאפ. נאר ס'כאפט גראד פאר מאטעלען אן א דייעריע אין מויל און שיסט אויס. יעדער איז צובראכן, אונז זעמער אלע צובראכן, אבער די פרויען ביידע, סיי די און סיי צוויי דריי וואכן צוריק, די אלע האבן אראפגעברענגט א קינד אויף די וועלט, זיי האבן געלעבט, אונז האבן מיר אומגליקליך געמאכט די יוגנט, זיי לעבן אפילו נישט. אמאל האט א איד נישט געמאכט פרנסה, האט אים איינער א רב געזאגט גיי האנדל מיט מעהל, יעדער מוז עסן. איז געגאנגען געהאנדלט מיט מעהל האט ווידער נישט געמאכט קיין פרנסה קומט ער פאר זאגן פארן רב ער מאכט נישט פרנסה זאגט דער רב גיי האנדל מיט תכריכים שטארבן שטארבט יעדער קומט צוריק א שטיק צייט שפעטער ער מאכט נישט קיין פרנסה זאגט דער רבי זעט אויס די וועלט נישט זי לעבט און נישט זי שטארבט זי מוטשעט זיך די קינדער נישט זיי לעבן נישט זיי שטארבן זיי מוטשענען זיך און אויף דעם האט קיינער נישט קיין רחמנות עה. שרול האגער ווארפט יעדעס יאר ארויס אפאר מיידלעך פון מיידל סקול אן א רחמנות. שטייסט? דאס איז וואס דא גייט פאר. עניוועי, דער אייבערשטער זאל אונז העלפן און זאל מיר זוכה זיין נאך בימינו טו ווייפ אוט די אלע פעדעפיילס, די אלע חזירים, די וואך איז זייער א שווערע וואך, ס'קומט פאר ברוך מרדכי'ס טרייעל, סגייט זיין פרייליך מערצעשעם, ס'ווענדט זיך נאך פארוועם, באט עניוועי, וועמער נישט דזשאמפן קיין קאנקלוזשענס און וועמער זעהן וואס ס'וועט זיך אויסלאזן. יעצט אריינגעקומען פון ארץ ישראל אויף רחוב שמואל הנביא, דא א איד מיט א בארד, א לאנגע בארד מיט געדרייטע פאות, מיטן גאנצן קלאפער געצייג, ער לויפט נאך פאר צענליגע מיידלעך, יעצט איך בעט די אלע זאלן גיין צו די משטרה, אחד אפס אפס, ווייל ווען נישט וועט מען נישט אנקומען אין ערגעץ, מען טרעפן אפאר מיידלעך, און מען האט געמוזט מאכן א שווייג, און דאס וואס ס'איז אריינגעקומען צענליגע קאמפלעינטס איז פשט אז ס'איז געווען צענליגע וואס זענען נישט אריינגעקומען, סאו מ'דארף זייער אבאכט געבן. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, די וואך איז פרשת משפטים, ס'איז די וויכטיגע סדרה, די שיינע סדרה וואס יעדער גייט אהיימקומען מיט בלעק און בלו מארקס, סאו אויב דיין קינד קומט אהיים, זאלסטו וויסן וואס דאס איז, און איך בעט יעדער זאל שרייבן א בריוו פארן מלמד אז ס'וועט מיך נישט אזוי הארען מיין זון וועט נישט קענען אלע הלכות פון די ד' שומרים ווי ס'וועט מיך הארען אז דו וועסט אים טאטשן ווייל ווען דו וועסט אים שלאגן קודם פראסקעט מען אין פנים און נאכדעם טאטשט מען דארט ווי מען טאר נישט. שוין דאס איז געווען צוגעלייגט היינט זונטאג לכבוד וואס ס'איז געשען מיט די ארעסט און באפרייאונג פונעם גרויסן ר' משה מנחם טויבנפעלד.